ברוך השם ח"י אלול ה' תשל"ח, מסכת סוטה, אין חומש במדבר פרק ה ווערט דערמאנט איש איש כי תשטה אשתו, א מענטש וואס זיין פרוי וועט אוועק גיין פון דרך הישר און ער וועט איר חושד זיין אז זי טוט זינדיגן מיט א צווייטן מענטש. איז דא א דין פון קינוי. קינוי הייסט אז דער מאן טוט איר ווארענען אל תסתרי עם פלוני, זאלסט נישט זיין מיט דעם מענטש אויף א פארבארגן ארט. און אויב די פרוי האט נישט געפאלגט. זי'ז יא געוועזן במקום סתר מיט דעם מענטש וואס דער מאן האט איר געווארנט זי זאל נישט זיין מיט אים, דעמאלט ווערט זי אסור אויף דעם מאן. ביז וואנען מען וועט גיין אין בית המקדש, ווי שטייט דאך דערמאנט, והקריב אותה הכהן והעמידה לפני ה', ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ער זאל נעמען וואסער פון דעם כיור, און מן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, און נעמען פון דער ערד, און די ערד טוט מען אריין אין דעם וואסער, ווי ס'ווערט דארט דערמאנט בפרטות, מ'שרייבט אן די פרשת מגילה און מ'מעקט עס אויס אין די וואסער און די פרוי טוט עס טרינקען, איז אויב זי האט טאקע געזינדיגט וועט גלייך די וואסער דאס באווייזן ווי ס'ווערט דארט דערמאנט אין פסוק, און אויב נישט וועט זי ווערן מותר צו די מאן. אויב ס'איז נאר געווען א חשד און זי האט מיט דעם מענטש ניט געזינדיגט, איז זי מותר צום מאן. אויף דעם לשון פון גמרא ווערט דאס ווארט קינוי אנגערופן די ווארענען, סתירה ווערט אנגערופן די פארבארגן זיך. עס דארף זיין א באווייז אז ס'איז געוועזן קינוי און ס'איז געוועזן סתירה, עס דארף זיין אויף דעם עדות. אויב ס'איז נאר געווען קינוי ער האט נאר געווארנט ווערט זי נישט גע'אסר'ט, אויב ס'איז געוועזן סתירה נאר ער האט פריער נישט געווארנט, ווערט זי נישט גע'אסר'ט אויפ'ן מאן, און זי קען אויך נישט טרינקען די מים. עס דארף זיין ביידע זאכן, עדות אויף די קינוי און עדות אויף די סתירה. נאך א דין איז פארהאנען וואס די גמרא לערנט עס אפ, אז אויב ס'איז געוועזן קינוי, פארשטייט זיך מיט עדות און סתירה, און ס'איז דא איין עדות נאר, וואס דער איינער עדות זאגט עדות אז זי איז געווארן טמא ביי דער סתירה, אויף דער צייט וואס ס'איז דא סתירה איז דא איין עדות וואס ער זאגט ער ווייסט אז נטמאה, כאטש שטענדיג איז דאך דער כלל אין דבר שבערוה פחות משניים, א פרוי ווערט נישט גע'אסר'ט אויפן מאן אויב ס'איז נאר דא איין עדות. אבער דא אין אזא פאל אויב ס'איז געווען קינוי און סתירה און ס'דא נאר איין עדות פון טומאה ווערט זי גע'אסר'ט אויפ'ן מאן. זאגט די משנה, המקנא לאשתו, איינער ווארענט זיין פרוי אל תסתרי עם פלוני. רב לעזער אומר זאגט רב לעזער מקנא לה על פי שניים, בשעת קינוי דארף זיין צוויי עדות, ומשקה על פי עד אחד, כדי זאל קודם טרינקען די מים איז גענוג ס'דא איין עדות אויף די סתירה, או על פי עצמו, אדער ס'איז נישטא קיין עדות אויף די סתירה, נאר ער אליין האט עס געזעהן. ווי עט זיין האט ער נישט געווארענט פאר צוויי עדות, ווערט זי נישט גע'אסר'ט מיט דער סתירה, און ער טוט איר נישט אנטרינקען. רב יהושע אומר, רב יהושע זאגט, אזוי ווי עס איז דא דער דין מקנא לה על פי שניים אז די ווארענונג דארף זיין פאר צוויי עדות, איז דער זעלבער דין איז אויכעט ומשקה על פי שניים אז אויף סתירה כדי זאל קענען טרינקען כדי זאל ווערן גע'אסר'ט אויף דעם מאן דארף אויכעט זיין צוויי עדות כיצד מקנא לה ווי אזוי איז דער לשון פון קינוי. אומר לה, ער זאגט צו איר, בפני שניים, פאר צוויי עדות, אל תדברי זאלסט נישט רעדן עם איש פלוני מיט דעם מענטש. ודיברה עמו, און זי האט גערעדט מיט אים, עדיין היא מותרת. איז נאך מותר לביתה, זי מעג וואוינען מיט דעם מאן, ומותרת לאכול בתרומה, און זי מעג עסן תרומה אויב זי איז א פרוי פון א כהן. ווייטער דף ה' עמוד ב', פרעגט די גמרא די משנה איז דאך סותר מיניה וביה, אט האט די משנה געזאגט כיצד מקנא לה, וועלכעס הייסט קינוי? וואס דורך דעם קינוי ווערט זי גע'אסר'ט, און ווייטער שטייט אומר לה בפני שניים אל תדברי עם איש פלוני ודיברה עמו עדיין מותרת לביתה, אז ס'איז נישט קיין קינוי. זאגט די גמרא ווייטער אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, דאס וואס שטייט ווייטער, אומר לה בפני שניים אל תדברי, דאס גיי איך נישט מפרש זיין, דאס וואס איז פריער געשטאנען כיצד מקנא לה, נאר ס'פעלט א פאל אין די משנה, ס'דארף שטיין אזוי, אז אויב ער האט געזאגט אל תדברי ודיברה,

אויב נכנסה עמו לבית הסתר ושהתה כדי טומאה דעמאלט אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. דאס וואס ווערט דא דערמאנט אין די משנה אומר לה בפני שניים אל תדברי, דאס גיי איך נישט מפרש זיין די פריערדיגע, ס'איז א באזונדערע זאך, ער זאגט די דינים. נכנסה עמו לבית הסתר אז זי איז אריינגעגאנגען מיט אים אויף א באהאלטענעם ארט ושהתה עמו כדי טומאה, זי האט זיך געזוימט כדי טומאה, אזא זמן וואס ס'קען ווערן טמא כדי העראה, תחילת ביאה, אסורה לביתה איז זי אסור צום מאן, ביז וואנען זי טרינקט נישט די וואסער. ואסורה לאכול בתרומה, און זי טאר נישט עסן קיין תרומה אויב זי איז א אשת כהן, ואם מת, אויב דער מאן איז געשטארבן איידער זי האט געטרינקען די וואסער, און ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, חולצת, דארף מען איר געבן חליצה זי זאל מעגן חתונה האבן לשוק, ולא מתייבמת, דער ברודער דער יבם קען איר ניט מייבם זיין. רש"י, המקנא לאשתו, לישנא דקרא נקט, מען כאפט אן דאס לשון פון פסוק, אין פסוק שטייט וקנא את אשתו. ולקמן בגמרא מפרש, די גמרא איז ווייטער מפרש, מאי לשון קינוי, וואס איז די לשון קינוי, ווייל פשטות ווייזט דאך אויס דא אין די משנה אז כיצד מקנא לה אז די לשון פון קינוי איז,

די וואסער פון כיור צריך להביא שני עדים, דארף דער מאן דער מאן ברענגען צוויי עדות, שיאמר לה בפניהם, האט איר געזאגט פאר די עדות, אל תסתרי עמו. ואם לא קינא לה בפני שניים, אויב האט ער נישט געווארנט פאר צוויי עדות, ס'נאר געוועזן סתירה, אינה נאסרת עליו בסתירתה, ווערט זי נישט גע'אסר'ט אויפן מאן מיט דער סתירה, ואינו משקה, גיט ער נישט צו טרינקען. ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו, ואפילו אין עדים שנסתרה אלא עד אחד, ס'איז נישט דא קיין צוויי עדות אז זי האט זיך פארבארגן מיט דעם מענטש, ס'איז נאר דא איין עדות, או הוא עצמו אומר, אדער דער מאן אליין זאגט, ראיתיה האב איך געזען שנסתרה אז זי האט זיך פארבארגן, אחר שקינאתי לה, נאכדעם וואס כ'האב געווארנט פאר צוויי עדות, און ס'איז דא צוויי עדות אויף די קינוי, נאסרת בסתירה, ווערט זי גע'אסר'ט אויף די מאן מיט דער סתירה עד שתשתה ביז זי וועט טרינקען. ולקמן ילפינן מקרא, ווייטער לערנען מיר אפ פון פסוקים, שסתירתה אוסרתה עליו, אז דאס וואס ס'פארבארגט זיך מיט דעם מענטש טוט איהר אסר'ן אויף דעם מאן, מספק, כאטש ס'איז נישט זיכער אז ס'איז געווארן טמא, נאר מכח ספק ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן. רבי יהושע אומר, צריך ב' עדים אף לסתירתה, ביי די סתירה דארף אויך זיין צוויי עדות. ביי קינוי קריגן זיך נישט, האלטן אלע צוויי עדות, די מחלוקת איז ביי סתירה. ודיברה עמו שלא במקום סתר, אז נישט אויף א באהאלטענעם ארט, עדיין מותרת לביתה, לשמש עם בעלה. און אויך מותרת בתרומה אם אשת כהן היא, אז א פרוי פון א כהן. כדי טומאה מיינט מען כדי העראה, ווייל מיט העראה, מיט התחלת ביאה, ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן. אסורה לביתה. מספק, כאטש ס'איז נישט דא קיין עדות נאר נסתרה, ס'איז נישט דא קיין עדות אויף טומאה, ווערט זי גע'אסר'ט. כדילפינן לקמן, ווי די גמרא לערנט ווייטער אפ, שלושה ונטמאה אמורים בפרשה, דריי מאל ווערט דערמאנט אין דער פרשה ונטמאה, וקנא את אשתו והיא נטמאה, ונסתרה והיא נטמאה, תחת אישה ונטמאה, אחד איין ונטמאה דערציילט מען שאסורה לבעל, זי איז אסור צום מאן, ואחד און איין ונטמאה זאגט מען שאסורה לבועל, זי איז אסור צום בועל אם ימות בעלה, אויב דער מאן שטארבט, או יגרשנה אדער דער מאן וועט איר גט'ן, ואחד און דער דריטער ונטמאה שאסורה לתרומה, אויב זי איז א אשת כהן, אז ס'איז געווען קינוי וסתירה, כאטש ס'איז נישטא קיין עדות אויף טומאה, טאר זי נישט עסן קיין תרומה. ואם מת, אויב דער מאן איז געשטארבן קודם שהשקה, איידער האט איר געגעבן צו טרינקען, ואין לו בנים, האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, והיא זקוקה, איז זי צוגעבינדן ליבם, חולצת, דארף מען איר געבן חליצה לינשא לשוק, זי זאל מעגן חתונה האבן לשוק. ולא ימות יב אמת, מייבם זיין טאר מען איר ניט. ובגמרא יליף לה, די גמרא לערנט ווייט אראפ פארוואס מיר זאגן ולא ימות יב אמת. גמרא. פרעגט די גמרא, מכדי תנא מנזיר סליק, דער סדר פון די מסכתות איז פריער נזיר און נאכדעם סוטה. מאי תנא, וואס האט מען פריער געלערנט אין מסכת נזיר, א זאך וואס איז גלייך צו עניני סוטה, דקתני סוטה, וואס נאכדעם לערנט ער סוטה? ענטפערט די גמרא כדרבי, ווי רבי האט געזאגט, דתניא האבן מיר געלערנט רבי אומר, רבי זאגט, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, אין דער תורה אין פרשת נשא ווערט דערמאנט די פרשת נזיר לעבן פרשת סוטה, לומר לך, דיר צו זאגן, שכל הרואה סוטה בקלקולה, דער וועלכער זעט א סוטה ווען ווי זי ווערט פארמיאוסט, ווייל די גמרא זאגט דאך ווייטער אין משנה איז עס פארהאנען, אז מען האט אויף איר, מען האט באמיהט זיך געוויסע זאכן מען זאל איר פארמיאוסן, מען האט איר צוריסן די בגדים און מען האט זי צוגעבינדן מיט א שטריק זי זאל נישט אראפפאלן, יזיר עצמו מן היין, זאל ער זיך אפשיידן פון וויין, ווייל וויין ברענגט צו קלות ראש. און דאס האט איר געברענגט צו די קינוי צו די סתירה און אזוי ווייטער, פרעגט די גמרא אויב דאס איז די טעם ווייל סוטה האט א שייכות צו נזיר, וליתני סוטה דארף דאך פריער שטיין סוטה והדר ליתני נזיר און נאכדעם זאל מען לערנען נזיר, ווייל אזוי דאך איז, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. און נאך א זאך, אין די תורה ווערט זיך דערמאנט פריער די פרשה סוטה אין פרשת נשא, און נאכדעם די פרשה פון נזיר. ענטפערט די גמרא, איידי דתנא כתובות, מען האט געלערנט מסכת כתובות, ותנא המדיר, איינס פון די פרקים אין כתובות איז המדיר את אשתו, וואס דארט רעדט זיך דאך פון נדרים, מען האט געמאכט א נדר אויף זיין פרוי. תנא נדרים, לערנט ער נאכדעם נדרים, ווייל נדרים איז דאך גלייך צו המדיר, לערנט ער נדרים נאך כתובות.

וקתני סוטה און נאכדעם לערנט ער סוטה כדרבי, אז וואס רבי האט געזאגט אז למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אין דער משנה האבן מיר געלערנט המקנא, אזוי הייבט זיך אן די משנה המקנא לאשתו. פרעגט די גמרא, דיעבד אין, דא אויב ער האט מקנא געווען לכתחילה לא, לכתחילה דארף מען נישט מקנא זיין, ווייטער איז דא אין גמרא וועגן דעם אויך, צו ס'איז אן ענין דעם מקנא זיין, אדער ס'בעסער אז ער זאל האבן ווי מ'זאגט דף ג עמוד א' איז עס דא. ווי ליגט אין די ווערטער פון המקנא? תוספות פרעגט טאקע, מען טרעפט אסאך ערטער וואס קומט פריער א ה' און ס'איז א לשון פון לכתחילה, אבער רשי טייטשט אז דער לימוד איז נישט ווייל עס שטייט א ה', נישט פון דעם איז די ראיה, ווייל אפילו מיט א ה' המקנא קען אויך זיין די טייטש לכתחילה. נאר רשי זאגט די משנה האט זיך געדארפן אנפאנגען רבי אליעזר אומר מקנא אדם לאשתו על פי שנים, פון דעם שינוי הלשון וואס עס שטייט פריער המקנא לאשתו וויל מען די משנה מיט דעם אויס זאגן לכתחילה לא, איז אויב מען לערנט ווי רשי פארענטפערט תוספות קשיות. אבער וואס זעהט מען דער משנה אז לכתחילה זאל מען נישט מקנא זיין? זאגט די גמרא קסבר איז א ראיה פון דעם אז עס האלט תנא דידן אונזער תנא אסור לקנאות אז ס'איז א איסור לקנאות, פארוואס? איינס ס'איז נישט גוט פאר אים ער וועט זיך מיט איר ארום קריגן נאך דעם אויך, און אויך קען זיין אז זי איז א טהורה אבער לידי ניוול. זאל ווערן פארמיאוסט וועט זי דאך קומען. אמר רב שמואל בר רב יצחק כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה, ווען ריש לקיש האט אנגעהויבן צו דרש'ענען פרשת סוטה, אמר הכי האט ער געזאגט אזוי, אין מזווגין לו לאדם אשה, מען טוט נישט צופארן צו א מענטש א פרוי, אלא לפי מעשיו, נאר לויט זיינע מעשים, איז ער א צדיק, האט ער א פרוי א צנועה, איז ער א רשע, באקומט ער א פרוצה. שנאמר שטייט אין פסוק, כי לא ינוח ס'וועט נישט רוען שבט הרשע, די רוט פון דעם שלעכטס, על גורל הצדיקים, אז מ'וועט עס נישט הייסט עס צונויפפארן. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, וקשין לזווגן, ס'איז שווער פאר דעם אייבערשטן מזווג זיין לפי מעשיהם, כקריעת ים סוף, אזוי ווי ביי קריעת ים סוף איז דאך געווארן נשתנה סדרי בראשית, אזוי איז אויך לזווג לפי מעשיהם איז אויך א שינוי מעשה בראשית. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, אלוקים מושיב יחידים, דער אייבערשטער לאזט זיצן איינצלע מענטשן, פריער איז ער, דער בחור, א איינצלער מענטש, און זי איז א איינצלע, ס'האט נישט קיין שום שייכות, נאכער ביתה און נאכער ווערט פון דעם אויפגעבויט א הויז. און דער אויספיר פון פסוק איז מוציא אסירים, דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די געבינדענע, די אידן, פון מצרים בכושרות, אין א באקוועמע צייט, אין א חודש ניסן וואס ס'איז נישט הייס און ס'איז נישט קאלט. עס ווערט דערמאנט ביידע זאכן אין פסוק זיווג מיט יציאת מצרים, צו זאגן אז זיווגו של אדם איז קשה כקריעת ים סוף. פרעגט די גמרא, איני, ס'איז דאך ניט אזוי, והא האט דאך אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ן, ארבעים יום קודם יצירת הוולד, פערציג טעג איידער די קינד ווערט באשאפן, ווייל יצירת הוולד פון זמן עיבור, פון זמן זי האט פארשוואנגערט הייסט עס, איז דורך פערציג טעג. בת קול יוצאת ואומרת, א בת קול זאגט, בת פלוני לפלוני. פארוואס זאגט מען נישט פארקערט, בן פלוני לפלונית? זאגט שוין תוספות אויף דעם, ווייל מען טוט אויסרופן נישט ווען זי ווערט געבוירן, מען טוט אויסרופן ווען ער ווערט געבוירן, און ממילא קען מען דאך נישט זאגן, און אז ס'זאל זיין ווייל זי איז דאך נאך נישט געווארן געבוירן, דעריבער רופט מען עס אן בת פלוני. בית פלוני לפלוני, די הויז פון דעם מענטש צו דעם מענטש, שדה פלוני לפלוני, זע איך דאך פון דעם אויך אז דאס האט גארנישט ניט צו טאן. לויט די מעשה, ווייל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, זע איך דאך אז די זיווג דאס איז א ענין פון מזל ווי ס'איז געווארן באשטימט. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא בזיווג ראשון, די ערשטע דאס איז לפי המזל ווי מ'האט אויסגערופן. הא בזיווג שני, דארטן גייט עס לפי מעשיהם, דארט איז שוין קשה לזווגן ווייל זי איז דאך נישט בת זוגו. אין די משנה האט מען געלערנט רבי אליעזר אומר מקנא לה על פי שנים, אין די משנה האט מען געהאט א מחלוקת, רבי אליעזר לערנט אז די קינוי דארף זיין פאר צוויי עדות, די סתירה איז גוט פאר איין עדות, און רבי יהושע קריגט אויף דעם דין פון סתירה, און ער זאגט אז סתירה דארף אויך זיין פאר צוויי עדות. זאגט די גמרא, עד כאן לא פליגי, ווען איז די מחלוקת? אלא בקינוי וסתירה, מיר קענען אזוי נישט לערנען קיין פשט, ווי די מחלוקת איז בקינוי וסתירה, ווייל ביי קינוי האלטן דאך אלע אז דארף זיין צוויי, דאך מען דארף, רש"י טייטשט דא אזוי, עד כאן לא פליגי, מיר האבן נישט געהערט פון זייער מחלוקת אז עס דארף זיין צוויי עדות. עד כאן, ביז דא לא פליגי האט מען נישט געהערט פון זייער מחלוקת אז עס דארף זיין צוויי אלא בקינוי וסתירה, דאס הייסט ביי קינוי האלטן אלע עס מוז זיין צוויי, און ביי סתירה האלט רבי יהושע אז עס מוז זיין צוויי, אבל בטומאה, אבער בטומאה. עד אחד מהימן איז איין עדות באגלייבט ווי די ראיה בטומאה עד אחד מהימן, תוספות שטעלט זיך אויף דעם טומאה דעמאלט ווערט עס זיך שוין גע'אסר'ט איז דאס דארף דאך געזיין אפשר צוויי, זאגט תוספות אז די סברה פשוטה איז אז ס'איז אז ס'איז גיכער בטומאה נאך קינוי וסתירה אז ס'איז שוין דא רגליים לדבר, איז אויב לאמער זאגן. לויט רבי אליעזר בסתירה גלייב איך איינעם איז אוודאי און אוודאי בטומאה דארף איך גלייבן איינעם, און די זעלבע זאך וועל איך זאגן לויט רבי יהושע, או אפילו רבי יהושע זאגט אז בסתירה דארף זיין צוויי לו יצוייר ער זאל קריגן אויף רבי אליעזר און ער זאל האלטן אז סדארף זיין צוויי וואלט ער געדארפן זאגן אז סווערט גארנישט ניט דערמאנט בטומאה ווייזט אויס פשטות. אז ס'איז גענוג בטומאה איין עדות, איז דאס ווייס איך נישט בפירוש. ותנן נמי, מיר האבן אויך געלערנט פריער האמיר עס א דיוק, מיר האבן געלערנט בפירוש, עד אחד אומר, איין עדות זאגט, אני ראיתי שנטמאת. איז רש י דא דא איין ווארט אין רש י וואס מען דארף מדייק זיין, עד אחד אומר שנטמאת, ביי דער סתירה איז זי געווען נטמאת, נטמאת ווייזט אויס פון רש י אז ס'איז דא צוויי עדות אויף קינוי און ס'איז דא צוויי עדות אויף סתירה, נאכער קומט צו גיין א עד אחד און ער וועט זאגן נטמאה, דעמאלט איז נישטא דער דין, איז לשון פון רש י דא שנטמאת באותה סתירה. אז דער עד אחד זאגט אז ביי דער סתירה איז נטמאת איז דער דין לא היתה שותה האט זי מער נישט געטרונקען און זי איז געווארן אזוי יא גע'אסר'ט אויף דעם מאן. פרעג איך א שאלה מדאורייתא מנלן דמהימן עד אחד פון וואנען ווייס איך אז בטומאה איז באגלייבט איין עדות איר צו אסר'ן אויף דעם מאן? דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ועד אין בה, אין פסוק שטייט אזוי, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפשה. וואס טייטש והיא לא נתפשה? אז ס'איז נישט געוועזן קיין אונס, זי האט געטון ברצון. זאגט דארט דער פסוק ועד אין בה. זאגן מיר, בשניים הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט אז ס'איז נישט געווען קיין צוויי עדות, נאר ס'איז געוועזן איין עדות. זאגט אויף דעם האט דער פסוק. והיא לא נתפשה, אויב זי איז נישט געווען באונס בין איך אויף איר מחמיר אז זי ווערט גע'אסר'ט אויף די מאן. כאטש מיר זאגן דער עד אחד בטומאה איז באגלייבט דווקא נאך קינוי וסתירה און דער פסוק ווערט דערמאנט אין אנפאנג פרשה איידער עס שטייט פאר דעם פסוק ועבר עליו רוח קנאה, נאר די גמרא זאגט ווייטער, אז דאס ווארט ועבר איז די טייטש שוין לאנג פריער איז געווען ועבר. או, אדער, אינו, ס'איז נישט אזוי אלא אפילו באחד דער פסוק מיינט צו זאגן אפילו ס'איז נישטא איין עדות איז אויב קיינער נישט דא והיא לא נתפשה איז אסור אויף די מאן. וואס פאר א ווערטער איז דאס? אז ס'איז גארנישט ניטא קיין עדות, ווערזשע זאל איר אסר'ן? די גמרא וועט עס באלד פרעגן. נאר תלמוד לומר, שטייט א צווייטע פסוק, דער פסוק דארט רעדט זיך נישט ביי סוטה, נאר בכלל ביי דיני עדות, שטייט דארט דערמאנט לא יקום עד אחד באיש. לא יקום עד אחד באיש, עד איז דאך א לשון יחיד, און אויב עד איז א לשון יחיד דארף דאך נישט שטיין דער אחד, ממשמע שנאמר לא יקום עד באיש, אז אויב עס שטייט נאר אין פסוק לא יקום עד באיש, נישט עדים נאר עד, איני יודע ווייס איך דען ניט שהוא אחד? עד איז א לשון יחיד, וועל איך דאך וויסן אז מען מיינט איין עדות. מה תלמוד לומר אחד? פארוואס שטייט לא יקום עד אחד? זה בנה אב, פון דא לערן איך אפ אויף אומעדום, כל מקום שנאמר עד, אומעדום ווי שטייט דאס ווארט עד, גייט דאס נישט ארויף אויף דעם מענטש ווי מען זאגט דער מענטש איז אן עדות, נאר. הרי כאן שנים. די עד איז די טייטש אויף די עדות, נישט אויף די מענטש, נאר עס גייט ארויף אויף די עדות, און סתם עדות דארף זיין צוויי. עד שיפרוט לך הכתוב אחד, אויב דער פסוק זאגט עד אחד, דעמאלטס טייטש איך איין עדות, אבער אזוי דא ווי שטייט דאס ווארט עד, איז די טייטש די עדות פון דער זאך, און אויף וויפיל דארף זיין א עדות? צוויי, על פי שניים עדים יקום דבר. יעצט וועלן מיר צוגיין צו אונז. וואס שטייט ביי אונז אין פסוק, ועד אין בה והיא לא נתפשה, ואמר רחמנא זאגט די תורה ועד, ווי טייטש איך ועד אין בה? תרי לית בה אז ס'איז נישט דא קיין צוויי עדות. אלא חד, נאר איין עדות, והיא לא נתפשה, און זי איז נישט געווארן באצווינגען, ס'איז נישט געוועזן באונס, נאר ס'איז געוועזן ברצון האט זי מזנה געווען אסורה, ווייל דער דין איז אפילו ס'איז געוועזן קינוי וסתירה, נאר אויב ס'איז אפילו ס'איז געווען עדי טומאה, נאר אויב ס'איז געוועזן באונס אפילו ס'איז פריער געווען קינוי ווערט זי אויכעט נישט גע'אסר'ט. און וואס האב מיר געזאגט? פון וואנעט ווייס איך אז עד מיינט מען צוויי עדות? איך לערן עס אפ פון דעם פסוק לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. פרעגט די גמרא וואס דארפסטו עס אפלערנען פון דארטן? פון דא אליין קען איך עס אפלערנען, אלא נאר טעמא דכתיב לא יקום עד אחד באיש, פון וואנען ווייסטו צו טייטשן ועד אין בה מיינט מען ס'איז נישטא קיין צוויי נאר איינער, דארפסטו צוקומען אפלערנען פון דעם פסוק לא יקום, הא לאו הכי איך זאל נישט זאגן דעם לא יקום עד אחד, הוה אמינא וואלט איך געמיינט עד דסוטה. אז דאס וואס ווערט דערמאנט עד ועד אין בה חד הוא, אז מען מיינט אז קיין איין עד איז אויך נישט דא, ווי קען איך אזוי א טייטשן ואי אפילו חד ליכא, אויב כ'וויל טייטשן ועד אין בה איין עד איז נישט דא, אלא במאי מיתסרא, מיט וואס ווערט זי גע'אסר'ט, פון וואנען ווייס איך אז והיא לא נתפשה. וואס דארפסטו צוקומען ווייל דארט שטייט לא יקום עד אחד, ווייס איך פון דארט אז עד די צוויי, אן דארטיגן פסוק מוז איך זאגן דא מיינט מען ועד אין בה אז ס'איז נישט דא קיין צוויי נאר איינער, ווייל אויב כ'וועל טייטשן קיין איינער איז אויך נישט דא, מיט וואס ווערט זי גע'אסר'ט? זאגט די גמרא ניין איצטרך איך דארף האבן דעם לא יקום עד אחד אז זאל מגלה זיין. אז דא אויך ועד אין בה מיינט מען אז צוויי איז נישט דא, ווייל סלקא דעתך אמינא ווען איך זאל נישט האבן דעם פסוק לא יקום עד אחד וואלט איך געוואלט געטייטשט דא אזוי עד אין בה וואלט איך געטייטשט אין נאמן בה דאס דערציילט מיר דער פסוק אז די תורה זאגט איין עדות איז נישט באגלייבט. נאר עס דארף זיין צוויי עדות. פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו אדער איך וואלט געוואלט מיינען אז ועד אין בה מיינט מען צו זאגן איך זאל זיך נישט שטיצן אויף איין עדות, מיר האבן דאך א כלל אומעטום אז עס דארף זיין צוויי עדות. אין נאמן בה, איך וואלט געטייטשט איין עדות איז נישט באגלייבט, ואלא מאי בעי וואס דארף מען האבן עד דאיכא תרי עס מוז זיין צוויי עדות, לישתוק קרא מיניה אויב אז איין עדות איז נישט באגלייבט נאר עס דארף זיין צוויי אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין פסוק. דאתיא דבר דבר מממון, כ'קען אפלערנען דבר דבר מממון, שטייט ביי ממון שטייט על פי שניים עדים יקום דבר, און דא אויך ביי אישה מנאפת שטייט כי מצא בה ערות ערות דבר, ווייסט מען דאך א כלל אין דבר שבערוה פחות משניים, איז אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין פסוק. דעריבער, אויך קען איך וואלט, וואס וואלט איך געטייטשט ועד אין בה? אז ס'איז נישט דא קיין צוויי, נאר ס'איז דא איינער און אים גלייב איך. איי, דו פרעגסט מיר, וואס האב איך געזאגט, כ'קען אפלערנען דבר דבר מממון, ואנא ידענא ווייס איך מידי דהוה אכל עדות שבתורה. איי, דו פרעגסט מיר, זאגט די גמרא, ניין, איצטריך. כאטש איך זאג אומעטום אז עס מוז זיין צוויי, איינעם גלייב איך נישט, אבער דא דארף איך האבן א ספעציעלן לימוד אז איינער איז נישט באגלייבט. סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, סוטה שאני, א סוטה איז אנדערש. דארט זאל איך גלייבן איין עדות, דרגלים לדבר, ס'דא איין עדות נטמאה, און ס'דאך אויך דא א באווייז שהרי קינא לה, האט ער געווארנט, ונסתרה, און ס'דא עדות אויף די סתירה, נאכער קומט צו גיין איין עדות אז ס'איז געווארן טמא ביי דער סתירה, וואלט איך געוואלט מיינען ליתהימן בה עד אחד, טאקע אומעטום גלייב איך נישט, נאר דא אויך גלייב איך. יא, דארף מיר דער פסוק דערציילן, ועד אין בה, איך גלייב נישט, איך גלייב נישט איין עדות, דעריבער מוז איך שוין צוקומען אפצולערנען פון דעם לא יקום עד אחד באיש, אפלערנען אויף אומעטום אז דאס ווארט עד מיינט מיט צוויי, דעריבער טייטש איך שוין דא ועד אין בה, ס'איז נישטא קיין צוויי נאר איינער, אבער אויב איך האב נישט קיין לימוד אז עד מיינט מיט צוויי וואלט איך געטייטשט אז דער פסוק מיינט צו זאגן אז דא אויך זאל איך נישט גלייבן איין עדות. פארוואס זאל איך נישט גלייבן? פארוואס דארף מיר דער פסוק דאס דערציילן? כאטש ס'איז רגלים לדבר, זאלסטו נישט מיינען גלייבן איין עדות, גלייב נישט. פרעגט די גמרא ומי מצית אמרת, קענסטו דען אפטייטשן דעם פסוק דאין נאמן בה ושריא, אז איך זאל דער פסוק גייט מיר זאגן איך גלייב נישט איין עדות און זי איז מותר, והא מדכתיב שטייט דאך אין פסוק והיא לא נתפשה, וואס איז דער טייטש והיא לא נתפשה, זי איז נישט געווארן באצווינגען, ס'איז נישט געווען באונס, מכלל ווייזט דאך אויס פון דעם פסוק דאסורה אז דער פסוק, דאס איז דאך דער אויספיר פון פסוק ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפשה, וואס זשע מיינט מיר דער פסוק מיט דעם צו זאגן אז זי איז גע'אסר'ט? קען איך דאך נישט זאגן אז דער פסוק גייט מיר צו זאגן איך זאל נישט גלייבן דעם עדות און זאל זיין מותר. זאגט די גמרא, ניין, איצטריך. אין אמת'ן וואלט איך טאקע געטייטשט ועד אין בה אז די תורה מיינט צו זאגן מען זאל נישט גלייבן איין עדות, און וואס זשע? זי איז מותר. איי עס שטייט דאך ווייטער והיא לא נתפשה אז ס'איז אסור? נו סלקא דעתך אמינא וואלט אזוי געטייטשט ועד אין בה וואלט איך געטייטשט אין נאמן בה, דער איינער עדות איז נישט באגלייבט עד דאיכא תרי. ביז ס'איז דא צוויי, ובתרי נמי, און ווען ס'איז דא צוויי היא דלא נתפשה, ווען איז זי גע'אסר'ט? לא נתפשה. די היא לא נתפשה גייט נישט ארויף דארט אויף עד אחד, ניין, דער פסוק זאגט מיר אז איין עדות גלייב איך נישט, נאר איך גלייב צוויי, און ביי צוויי טו איך אסר'ן, און ווען טו איך ביי צוויי אסר'ן? דווקא לא נתפשה. קא משמע לן, אבער יעצט אז איך האב דעם פסוק לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת, איז דאך מיר דארט שווער, וואס דארף מיר דער פסוק זאגן אחד? שטייט דאך עד א לשון יחיד, און דער פסוק זאגט ווייטער דארטן על פי שניים ושלושה עדים יקום דבר. איז דאך דארט א בנין אב אפי' מיט דעם אז דא ווי שטייט דאס ווארט עד מיינט מען נישט דער מענטש וואס זאגט עדות, נאר עד איז די טייטש אויף די עצם עדות, און די עצם עדות איז דאך צוויי, איז די זעלבע זאך דאס וואס שטייט ביי דער סוטה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה. איז די טייטש קיין צוויי עדות? קיין עדות איז נישט דא, קיין צוויי איז נישט דא, נאר איינער איז דא, און אויב והיא לא נתפשה אז ס'איז נישט געווען באונס, ווערט זי גע'אסר'ט אויף דעם מאן. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ר' יהושע אומר מקנא לה על פי שניים, און ביי סתירה דארף אויך זיין צוויי עדות. ביי קינוי, קינוי דאך די טייטש דער מאן ווארנט די פרוי אל תסתרי עם איש פלוני, זי זאל זיך נישט פארבארגן מיט דעם מענטש וועם ער איז איר חושד, איז ביי קינוי נישט דא קיין מחלוקת, סיי ר' אליעזר סיי ר' יהושע האלט עס דארף זיין צוויי עדות. נאכהער סתירה, אויב זי איז יא געווארן פארבארגן מיט דעם מענטש, געווען מיט דעם מענטש במקום סתר, זאגט ר' אליעזר אז ביי סתירה איז גענוג איין עדות, אויב ס'איז געווען ביי קינוי צוויי עדות און ביי סתירה איין עדות, איז דעמאלט ווערט זי גע'אסר'ט אויף דעם מאן און ער דארף פירן. אנטרינקען די מים המרים, און רבי יהושע לערנט אזוי ווי ביי קינוי דארף זיין צוויי עדות, דארף ביי סתירה אויך זיין צוויי עדות. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבי יהושע וואס עס דארף זיין צוויי עדות סיי ביי קינוי סיי ביי סתירה? ער זאגט אזוי, אמר קרא שטייט אין פסוק בה, שטייט אין פסוק ועד, אין בה, וואס איז די טייטש ועד אין בה? קיין צוויי עדות איז נישט דא, נאר איין עדות. האט די תורה געזאגט ביי טומאה איז גענוג איין עדות. זאג איך בה, נאר לגבי דעם אז ס'קומט איין עד אויף טומאה גלייב איך איינעם. אבער ולא בקינוי, און אויך זאג איך בה, נאר בטומאה, ולא בסתירה, אז ביי סתירה זאג איך נישט כ'זאל גלייבן איין עדות. ורבי אליעזר אומר, און ר' אליעזר זאגט, ר' אליעזר לערנט דאך אז ביי סתירה. איז גענוג איין עדות, ער זאגט ער לערנט אפ פון דעם בה, בה ולא בקינוי, נאר לגבי טומאה זאגן מיר אז איך גלייב איין עדות, אבער ביי קינוי ביי דער ערשטער זאך ביי דעם ווארענען איז נישט גענוג קיין איינער עס דארף זיין צוויי, פרעגט די גמרא א קשיא אויף ר' אליעזר'ן, ר' יהושע איז גוט, איך זאג נאר בה, נאר ביי טומאה גלייב איך איין עדות, פארשטייט זיך אז די טומאה איז נאך קינוי סתירה. אבער די אנדערע זאכן, נישט קיין קינוי, נישט קיין טומאה, ביי קינוי און ביי סתירה, דארף זיין צוויי. אבער לויט רב לעזער'ן ואימא לאמיר אויך זאגן בה ולא בסתירה, אז נאר ביי טומאה גלייב איך איין עדות, אבער ביי סתירה גלייב איך נישט איינעם, עס מוז זיין צוויי. ענטפערט די גמרא, רב לעזער האלט, סתירה איתקש לטומאה, סתירה איז געווארן צוגעגליכן צו טומאה. ווי זעה איך עס? דכתיב שטייט אין פסוק ונסתרה והיא נטמאה, פארדעם ועד אין בה שטייט ונסתרה והיא נטמאה, זאגן מיר אזוי ווי ביי טומאה איז עד אחד גענוג, גלייב איך אים ביי סתירה אויך, פרעגט די גמרא קינוי נמי איתקש לטומאה, קינוי איז אויך געווארן צוגעגליכן. דכתיב, שטייט אין פסוק, וקנא את אשתו והיא נטמאה, ממילא דארף אויסקומען אז ביי קינוי זאל אויך זיין גענוג איין עדות, סיי ביי קינוי סיי ביי סתירה זאל זיין גענוג איין עדות. זאגט די גמרא, אזוי קען איך נישט זאגן, הא מיעט רחמנא בה, דער בה וואס עס שטייט ועד אין בה, וואס דער בה זאגט מיר נאר ביי טומאה גלייב איך איינעם, אבער אנדערע ערטער דארף צוויי עדות, זאג מיר אויף וועלכן גייט עס ארויף, אויף קינוי. פרעגט די גמרא, אין אמת'ן איז דאך גלייך צו טומאה סיי קינוי סיי סתירה, מכח דעם וואלט איך דאך געדארפן זאגן אז ס'זאל זיין גענוג עד אחד סיי ביי קינוי סיי ביי סתירה, נאר איך האב א מיעוט, דער בה, דער בה קומט מיר זאגן אז ס'דא א ארט מען דארף האבן צוויי, ומה ראית? פארוואס זאל איך זאגן אז דער בה גייט מיר ממעט זיין אז ביי קינוי מוז זיין צוויי? זאג פארקערט אז דער בה גייט מיר זאגן אז ביי סתירה. מוז זיין צוויי, אבער ביי קינוי איז דאך איתקש לטומאה, איז גענוג איינער. זאגט די גמרא מסתברא דער שכל גיט מיט סתירה עדיפא, ביי סתירה דארף איך מחמיר זיין, פארוואס דארף איך מחמיר זיין און זאגן איך זאל גלייבן עד אחד אויך, שכן אוסרתה, ווייל די סתירה טוט דאך אסר'ן אויף דעם מאן. ווי טומאה, אזוי ווי טומאה איז, איז שוין ווי יענער זאגט, איז בין איך האט עס שוין דעם דין ווי טומאה. זאגט די גמרא, אדרבה, דער שכל זאגט איך זאל מחמיר זיין ביי קינוי, קינוי עדיף, קינוי דארף איך מערער מחמיר זיין, שכן עיקר גרם לה, ווייל דאס איז דאך דער עיקר וואס האט גורם געווען, ווייל אי לאו, נאר פארוואס עיקר גרם לה? ווייל לו יצויר אויב מ'האט פריער נישט געווארנט, איז אפילו ס'דא עדות אויף סתירה, מיט סתירה אליין ווערט זי דאך נישט גע'אסר'ט. זאגט די גמרא, וואזשע ווילסטו זאגן אז דער עיקר איז דער קינוי, אבער אי לאו סתירה קינוי מי איכא, די קינוי אליין איז דאך גארנישט ניט, דו זאגסט אז סתירה קען נישט זיין. אן קיין קינוי, אבער אן סתירה איז דאך אויך קינוי אויך גארנישט ניט. פרעגט די גמרא ואי לאו קינוי סתירה מהני, בלייבט דאך צוריק שווער די שאלה, איז קינוי אן סתירה העלפט נישט, און סתירה אן קינוי העלפט נישט, בלייבט דאך צוריק די שאלה, ומה ראית? פארוואס זאל זאגן רב לעזער אז דער בה גייט מען ממעט זיין אז נאר בטומאה,

און ממילא דארף מען זאגן אזוי ווי איך זע ביי טומאה איז עד אחד נאמן, איז די זעלבע זאך ביי סתירה איז אויך עד אחד נאמן, און דער בה גייט מען ממעט זיין בה נאר ביי טומאה טו איך גלייבן איין עדות, אבער ביי קינוי מוז זיין צוויי עדות. רש"י. זאגט די גמרא מתניתין. ביי אונז אין דער משנה שטייט אז רב אלעזר זאגט קינוי דארף זיין מיט צוויי עדות, און סתירה איז על פי עד אחד או על פי עצמו, איז דאס נישט ווי דער תנא, ווייל דער תנא לערנט לויט רב אלעזר פארקערט, אז קינוי איז על פי עצמו און סתירה איז על פי שניים. דער תנא פון דער ברייתא האלט אליבא דרב אלעזר פארקערט, דתניא מיר האבן געלערנט ר' יוסי בר' יהודה אומר משום ר' לעזער, ר' יוסי בר' יהודה זאגט אז ר' לעזער לערנט המקנא לאשתו ווען ער טוט איר ווארענען אל תסתרי עם פלוני מקנא על פי עד אחד דאס קען ער ווארענען אפילו ס'איז נישט דא נאר איין עדות או על פי עצמו מ'דארף בכלל נישט האבן קיין עדות. אויב ער זאגט כ'האב איר געווארנט טו איך אים גלייבן ומשקה לה, אבער לגבי איר אנטרינקען נאכדעם וואס ס'איז געווען סתירה דארף מען, וועלכן באווייז דארף איך האבן אויף די סתירה על פי שניים דווקא ווען ס'איז דא צוויי עדות? איז דאך עס פארקערט, אין דער משנה איז געשטאנען קינוי דארף זיין צוויי, און סתירה לויט רבי אליעזר'ן איינע, און דא האלט רבי יוסי ברבי יהודה משום רבי אליעזר פארקערט. השיבו חכמים, האבן די חכמים געזאגט, לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, אין לדבר סוף, לויט רבי יוסי ברבי יהודה ווי יענער זאגט, איז קען מען נישט אויסוועלט, די גמרא וועט באלד זאגן וואס דאס איז, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי יוסי ברבי יהודה, וואס איז דער טעם פון רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער זאגט אז קינוי איז גוט על פי עצמו אליבא דרבי אליעזר, אמר קרא בה אין פסוק וואס ס'שטייט אז זי ווערט גע'אסר'ט, אין במדבר קאפיטל ה' פסוק י"ג, שטייט דארט ונסתרה והיא נטמאה, ועד אין בה, האב איך דאך געטייטשט ועד אין בה, קיין צוויי עדות איז נישט דא, נאר איין עדות איז דא, גלייב איך איין עדות. איז ווען זאגן מיר בה אז מען טוט גלייבן נאר איין עדות בה נאר אז קומט צו גיין א עד טומאה נאכדעם וואס איז פריער געווען קינוי וסתירה ולא בסתירה אבער ביי סתירה גלייב איך נישט איין עדות. פרעגט די גמרא ואימא לאמיר זשע די זעלבע זאך טייטשן בה נאר ביי טומאה גלייב איך עד אחד ולא בקינוי ביי דעם ווארענען גלייב איך נישט עד אחד. פארוואס האלט רבי אליעזר לויט רבי יוסי ברבי יהודה אז קינוי איז גענוג בעד אחד על פי עצמו? ענטפערט די גמרא, קינוי איתקש לטומאה, קינוי איז געווארן צוגעגליכן צו טומאה, דכתיב שטייט אין פסוק וקנא את אשתו והיא נטמאה, איז אויב אזוי זאגן מיר אזוי ווי טומאה גלייב איך איין עדות, און על פי עצמו בטומאה אז ער האט געזעהן טומאה ווערט זי דאך אויף אים גע'אסר'ט, איז די זעלבע זאך קינוי איז אויך איין עדות. פרעגט די גמרא, סתירה נמי איתקש לטומאה, מכח דעם וואס ביידע ווערן דערמאנט אין איין פסוק, סתירה איז אויך געווארן צוגעגליכן צו טומאה. דכתיב עס שטייט ונסתרה והיא נטמאה, זאל איך זאגן זשע אז ביי סתירה זאל אויך זיין גענוג איין עדות? ענטפערט די גמרא, ההוא, דאס וואס שטייט אין פסוק ונסתרה והיא נטמאה, ל... גייט מיר די פסוק זאגן לכמה שיעור סתירה, וויפיל איז די שיעור סתירה, וויפיל צייט דארף עס דויערן זאל ווערן גע'אסר'ט, כדי טומאה הוא דאתא, עס קומט מיר זאגן אז די שיעור סתירה איז כדי טומאה. פריער האט מען געלערנט, השיבו חכמים, די חכמים האבן געפרעגט, לדברי רב יוסי ברב יהודה אין לדבר סוף, לויט רב יוסי ברב יהודה וועט קיינמאל נישט נעמען קיין ענדע, ס'עט נישט זיין קיין ישוב. פרעגט די גמרא, מאי ניהו וואס מיינט ער צו זאגן מיט די ווערטער אין לדבר סוף? ענטפערט די גמרא, דאס איז דאך א זיכערע זאך, ווען דער מאן ווארנט נישט די פרוי, קען דאך פאסירן אז זי איז געווארן נסתרה מיט איינעם א קורצע צייט, שיעור כדי טומאה, דאס איז דאך ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, ס'איז ווי מ'זאגט גאר גאר א קורצע צייט. איז זימנין אנדערע מאלן דלא קני, ער האט איר נישט געווארנט, און ער רעגט זיך אויף, ער ווערט אויף איר אין כעס, ואמר זאגט ער, קנאי, ער האט איר יא געווארנט פון דעם מענטש, און ער קען ברענגען עדות אויף סתירה, ווייל אויב ער האט איר נישט געווארנט, איז היט זי זיך דאך נישט, ממילא איז די טייטש אין לדבר סוף, ס'איז נישט אז מ'וועט קענען זייער לייכט ווי מ'זאגט גט'ן די פרוי און מ'וועט נישט דארפן געבן קיין כתובה. פרעגט די גמרא, איך האב פריער געזאגט לויט ר' יוסי ברב יהודה אין לדבר סוף. הא למשנתינו, ווי איז אבער לויט אונזער משנה יש לדבר סוף, איז יא דא לדבר סוף לויט רב לעזער'ן, רב לעזער האלט ביי אונז אין דער משנה אז סתירה איז על פי עצמו, איז דאך אויך די זעלבע שאלה זימנין אנדערע מאל, דלא איסתתר, ס'איז נאר געוועזן קינוי אבער קיין סתירה איז נישט געוועזן, ואמר, און ער וועט זאגן, איסתתר, איך האב געזען אז נסתרה, ווען ער'ט ווערן כעס וועט ער זאגן ליגנט, דארף מען דאך אויך מורא האבן ליגנט ביי די סתירה. אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, נישט ער מיינט צו זאגן נאר לויט רבי יוסי ברבי יהודה אין לדבר סוף, נאר ער מיינט צו זאגן אף לדברי רבי יוסי ברבי יהודה אין לדבר סוף, לויט אים איז אויכעט ווי מען זאגט אין לדבר סוף, ס'קען ארויסקומען אמאל דער מאן וועט ווערן כעס און ער וועט זאגן ליגנט. פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו? לויט דער משנה איז זיכער אין לדבר סוף, נאר אף לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, ולא מיבעיא למשנתינו, לויט דער משנה איז זיכער אזוי, ווען איך זאג אף איז דאך די טייטש צו א צווייטע, צו אביסל קלענער. אדרבה, למשנתינו, ביי אונז אין דער משנה, איכא עיקר, איז דאך דא א עיקר, ווען ער האט איר געווארנט פאר עדות, איז דאך דאס נישט געוועזן קיין ליגנט. ביי אונז אין דער משנה לערן איך דאך אז די קינוי דארף זיין בפני שניים, איז דאך די קינוי איז דאך זיכער געוועזן ווי מען זאגט ווי עס דארף צו זיין, ס'איז געווען פאר צוויי עדות. התם, לויט רבי יוסי ברבי יהודה אין דער ברייתא, ליכא עיקר, איז דאך דער ער זאגט דאך אז די קינוי קען זיין בפני עצמו, ס'איז אז ער וועט ווערן אין כעס, ס'איז זייער לייכט צו זאגן אז ער האט איר געווארנט, און ער וועט זייער לייכט געפינען עדות אויף סתירה. אלא זאגט די גמרא, אי איתמר, אויב ס'איז געווארן געלערנט, הכי איתמר, אזוי איז געווארן געלערנט. אמר ר' יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן, לדברי ר' יוסי בר' יהודה, ואף למשנתינו, אין לדבר סוף, דאס הייסט, לויט ר' יוסי בר' יהודה איז זיכער אין לדבר סוף, ווייל ער קען דאך זייער לייכט, ווי מ'זאגט, איר אסר'ן. און וועט איר צווינגען צו טרינקען און זי וועט נישט וועלן טרינקען, וועט זי דאך האבן שאדן די כתובה. נאר גייט זאגן, נאר לויט די משנה איז אויך די זעלבע זאך. לויט די משנה איז די טייטש איז געוועזן דער עיקר, די קינוי איז דאך זיכער געווען א קינוי, ווייל די קינוי איז געווען פאר צוויי עדות. לויט רבי יוסי ברבי יהודה איז נישט קיין קינוי און נישט קיין סתירה, ווייל אז ס'איז דא לייכט די צוויי עדות צו געפינען, א נסתרה, פארוואס? ווייל ער האט פריער נישט געווארנט, און נאכער וועט ער זאגן ער האט געווארנט. אמר רב חנינא מסורא, האט רב חנינא פון דער שטאט סורא געזאגט, לא לימא איניש לאיתתיה, א מענטש זאל נישט זאגן צו זיין פרוי אפילו בינו לבינה, בזמן הזה. ווען די בית המקדש איז נישט דא, לא תיסתרי בהדי פלוני, אז זאל נישט זיין אין א מקום סתר מיט דעם מענטש, פארוואס? דילמא קיימא לן כרבי יוסי ברבי יהודה, דאמר קינוי על פי עצמו, אפשר איז די הלכה ווי רבי יוסי ברבי יהודה, ווי ער לערנט אז רבי אליעזר האלט אז קינוי על פי עצמו, און מיסתתרא, און אפשר וועט זיין עדות אויף סתירה. וליכא האידנא מי סוטה למיבדקה, און יעצט איז נישט דא קיין מי סוטה מ'זאל איר בודק זיין, וקאסר לה עילויה, וועט ער איר אסר'ן אויף אים איסורא דלעולם, א איסור זי וועט ווערן גע'אסר'ט אויף אלעמאל. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, מה לשון קינוי? און ס'ווערט אנגערופן, מיר זאגן דאך קינוי און סתירה, וואס איז דאס די טייטש דאס לשון קינוי? דבר המטיל קנאה בינה לבין אחרים, קינוי טייטשט דאך פון לשון כעס, ווי שטייט אין פסוק הם קנאוני בלא קל, איז די טייטש קינוי דאס טוט מאכן כעס צווישן איר און אנדערע מענטשן, אלמא, וואס ריש לקיש זאגט אז אנדערע מענטשן וועלן זיין אויף איר אין כעס, קסבר ריש לקיש האלט, קינוי על פי עצמו, אבער דעם ווארענען דארף נישט זיין קיין עדות, על פי עצמו איז אויך קינוי. אויב אזוי אז ער וועט איר ווארענען, וכולי עלמא לא ידעי, און די מענטשן וועלן נישט וויסן, דקני לה, ער האט איר געווארנט. ואמרי, וועלן די מענטשן זאגן, מאי דקמא, וואס איז דאס דקא בדלה? זי איז יעצט אויס, זי טרעפט זיך נישט אזוי מיט מענטשן, ווייל נאך דעם קינוי איז זי דאך זייער פארזיכטיג, אפשר וועלן וועט זיין עדות אויף סתירה, אויב אזוי ואתו למיעבד קנאה בהדה, וועט מען זיך מיט איר קריגן, מען וועט זאגן זי האט עפעס א שנאה צו אנדערע זאכן, אז דאס איז די סיבה וואס זי איז אפגעשיידט פון די מענטשן. ורב יימר בר רב שלמיא משמיה דאביי אמר. אז דאס לשון קנאה איז אויך א לשון פון כעס, נאר מען מיינט דבר המטיל קנאה, דאס טוט מאכן א כעס בינו לבינה, נישט ווי כ'האב פריער געזאגט בינה לבין אחרים, נאר בינו לבינה, אלמא זעהן מיר דאך קסבר ער האלט קינוי על פי שנים עדים, קינוי דארף זיין פאר עדות, און שטענדיג ווען ס'איז דא עדות איז דאך דער ענין פון די עדות, מען זאל מפרסם זיין די זאך, איז וכולי עלמא ידעי דקני לה, אלע ווייסן אז דער מאן האט איר געווארנט, ממילא וועלן אנדערע מענטשן אויף איר נישט זיין אין כעס וואס זי טרעפט זיך נישט מיט די מענטשן וואס זי האט זיך פריער געטראפן מיט די חבר'טעס און אזוי ווייטער, אבער ואיהו ער דער מאן הוא דאתי למיעבד קנאה בהדה. ער וועט זיך מיט אים קריגן, זי וועט אים דערצערנען פארוואס ער איז איר חושד. אלמא זעמער דאך קסברי זיי לערנען דאסור לקנאות אז מען טאר נישט ווארענען, ווייל אויב איך זאג אז קינוי איז א לשון פון כעס, פארשטייט זיך כעס איז איינס פון די נישט גוטע זאכן. ומאן דאמר מותר לקנאות, מהו לשון קינוי? דער וועלכער לערנט אז מען מעג יא ווארענען, וואס איז דער לשון פון קינוי? אמר רב נחמן בר יצחק, אין קינוי אלא לשון התראה, קינוי איז נישט די טייטש כעס, נאר עס איז א לשון פון ווארענען, וכן הוא אומר, אזוי טרעפט מען אין פסוק ויקנא השם לארצו. דער אייבישטער האט געווארנט וועגן זיין לאנד, לארצו איז די טייטש על ארצו, ווי שטייט אין פסוק וישאלו אנשי המקום לאשתו, מיינט מען נישט זיי האבן געפרעגט די פרוי, נאר זיי האבן געפרעגט וועגן זיין פרוי, אדער שטייט א פסוק. האתם תריבון לבעל מיינט מען נישט איר קריגט צו דער בעל, נאר וועגן די עבודה זרה בעל, איז דא אויך די טייטש ויקנא השם, דער אייבישטער האט געווארנט לארצו וועגן זיין לאנד. רש"י, די ערשטע שורה, אלמא קסברי דאסור לקנאות, כיון דאמרי אז זיי זאגן לשון הטלת קנאה איז א לשון מען מאכט כעס, און כעס איז דאך א זאך וואס איז אסור,

לארצו מיינט מען נישט צו זיין לאנד, נאר מען מיינט על ארצו, וועגן זיין לאנד. כמו ווי שטייט אין פסוק וישאלו אנשי המקום לאשתו, מיינט מען על אשתו, וועגן זיין פרוי. האתם תריבון לבעל, מיינט מען על בעל. איז דא אויך לארצו די טייטש וועגן זיין לאנד.